וויפיל אונז מיר דאנקען דעם אייבערשטן, האט מען נאכנישט אנגעפאנגען דאנקען דעם אייבערשטן פאר דעם אליינס אז אונז ווייס מיר פון רעבן, אונז האמיר א רבי וואס ברענגט אונז, ברענגט אריין אין אונז א שטארקע אמונה, אונז האמיר א רבי וואס ברענגט אונז עצות, עצות וואס משיח העט אויסלערנען פאר די וועלט, דער רבי האט געזאגט צווישן מיך און משיח איז נישט דא קיין חילוק. וואס איך לערן מיט ענק וועט משיח לערנען, איין חילוק איז דא אז ביי משיח העט שוין נישט זיין קיין בחירה, ס'העט שוין נישט זיין קיין טשויס, נישט זיין קיין אויסוואל, משיח האט געזאגט אלע וועלן טון, דעמאלטס וועט שוין זיין מ'עט שעכטן דעם יצר הרע, און ס'העט שוין נישט זיין קיין יצר הרע, מ'עט טון וואס מען דארף טון, יעצט איז דא א בחירה, וואס איך לערן מיט ענק דאס וועט משיח לערנען, אונז דארף מען דאנקען דעם אייבערשטן פאר דעם אז אונז האבן מיר א רבי. דאס איז די גרעסטע זאך. ס'איז דא א טעות ביי בחורים, ס'איז דא א טעות ביי בחורים, ביי יונגלעך, ביי מיידלעך, בחורים, איך רעד צו בחורים, ווי איך רעד וועל איך זאגן די נאמען פון די, פון די פארזאמלטע, ישיבות בחורים, זאגט מען בחורים, ס'איז נישט דווקא בחורים, ס'איז דא א טעות ביי מענטשן. מען פרעגט איינעם, וואס איז א רעבע? וואס איז א רעבע? איינער וואס קען מאכן מופתים. וואס איז א מופת? וואס איז א מופת? פארצייל מיר עפעס א מופת אויף דיין רעבע. מיין רעבע? איינער האט נישט געהאט קיין קינדער פאר א לאנגע צייט, מ'איז געגאנגען צו די רעבע, און די רעבע האט געגעבן א ברכה, און האט צוגעזאגט, און עס איז געקומען א קינד. פיין, איך הער, ס'איז א שיינע מופת. קודם כל, העסטו קיינמאל נישט וויסן וועמענס מופת ס'איז. וועמענס מופת איז עס? א קאפל גייט אריבער א יאר, צוויי, דריי, פיר, פינף, זעקס, מ'האלט שוין צען יאר נאך די חתונה, און די אייבערשטער האט געהאלפן זיי זאלן האבן א קינד. וועמענס מופת איז עס? וועמענס מופת? ס'געווען א ברסלב'ער חסיד, דאס איז א חידוש פון א מעשה, א חידוש פון א מעשה. קענסט די מעשה? טשערנאבלער מגיד איז איינגעשטאנען ביי א ברסלב'ער חסיד, אים זייער שיין אויפגענומען, פרעגט ער אים וואס קען איך דיר ווינטשן? רופט זיך איינער אן, ער האט נישט קיין קינדער. זאגט ער פארן פארן מגיד, קינדער האב איך שוין באקומען א ברכה פון מיין רבי. האט ער זייער באוואונדערט, הערסט?

אז איך וויל היינט וויינען דארף איך מיך נאר דערמאנען פון אלס קינד, ס'איז געווען אזא אפגעשמועסטע זאך, יעדע נאכט איר מאן פלעגט ארויסגיין אין כולל, כ'ווייס ווי ער איז געגאנגען? ער איז ארויסגעגאנגען מנחה מעריב, האט זיך אנגעצינדן א געוויין אויבן, האט אויסגעקוקט ווי א מיט א ספיקער, אזאנע בכיות יללות? פלעגט וויינען און וויינען און וויינען און וויינען, איך טראכט אמאל פון יענע אמאל פון יענע טעג, הייבט מיר אן וויינען יעדע נאכט, ווער רעדט נאך א קינד, ווען מיינע עלטערן זענען געגאנגען איך ווייס ארויס געגאנגען ביינאכט שפאצירן, און איך בין די עלטסטע קינד אינדערהיים און איך האב נאך געדארפט בעיבי סיטן. און דא אויבן האב איך איינער וואס וויינט, דארף דיר שוין נישט זאגן ווי שרעקעדיג ס'איז ביינאכט, און די גאנצע דירה איז געווען פול מיט מייז, האט זיך שוין אפגערעדט אז ס'איז געווען ששון ושמחה, הערסט ס'האט געלאפן די מייז, און ס'איז נאך געווען די אלטע סטימס וואס קנאקט די די די פייפס וואס לויפן פון איין שטאק צום צווייטן, ס'איז די. מיט לופט, וואו ס'האט זיך געטון א מלחמה יעדע נאכט, נו, און אויף די גאסן האט מען נאך געוואקט דעמאלטס, אנדערש ווי היינט, היינט שפארט מען אריין מענטשן אזוי, איינער איז אביסל, פון אלס קינד שוין, אביסל נישט, האלט נישט מיט די לימודים, ער קומט שוין ספעשל, ספעשל נידס, ספעשל העלפ, איינגעשפארט שוין אין אנשטאלט, דעמאלטס זענען די גאסן דאך געווען פול מיט שרעקעדיגע מענטשן, ס'איז געווען ריכטיג א לעבעדיגע נייט, א נייט, נו, א שרעקעדיגע חלום, נו. נייטמער ביינאכט. שוין שפעטער האב איך אמאל א שמועס מיט מיינע עלטערן פרעג איך וואס איז מיט יענע? אונז האמיר אוועק געמופט יענע האט אוועק געמופט. מיינע עלטערן וואוינען היינט אין א צווייטע פלאץ נישט קיין חילוק. וואס איז מיט יענע זיי האבן שוין קינדער? יא זיי האבן קינדער. וואס? פרעג איך. זאגט מיר מיין מאמע דאס איז א ברכה פון פון זיי זענען געגאנגען צו זייער רבי'ן און געגעבן א ברכה. טראכט איך צו מיר כ'ווייס נישט. כ'מאך נישט אוועק קיין רעבעס מיט קיין מיט קיין ברכות. מאן יימר? מאן יימר? א ווייבעלע שטייט און וויינט צום אייבערשטן נאכט נאך נאכט, כ'מיין שערי דמעות לא ננעלו, א מענטש וויינט און וויינט צום אייבערשטן געבט נישט אויף נאכט נאך נאכט, גיי ווייס, דאס הייסט א מופת? דארפסט דאך האבן א DNA טעסט פון וועם קומט די מופת, כ'מיין היינט אז מ'טרעפט נעבעך ס'איז יעצט געווען די שרעקליכע הרוגים. די שרעקליכע שרעקליכע מעשות גייט דאך נישט אריין אין די קאפ, האבן זיך איינגעבראכן טעראריסטן אריינגעקומען, חאמאס אריינגעקומען אין ארץ ישראל, אויסגע'שחט'ן גאנצעטע דערפער שטעט, דאס איז א זאך וואס גייט נישט אריין אין קאפ, די מענטשן וואס האבן דאס געזען די קענען נישט צו זיך קומען, די צרה פון דעם איז נאך ס'נעמט נאך גאנצעטע טעג, כ'מיין יעצט האט מען שוין געענדיגט, טעג און וואכן צו וויסן ווער זאגט דער, א טויטער מענטש איינמאל ס'גייט אריבער אפאר טעג. שוין נישט צום דערקענען. און ווער רעדט נאך אז די פנים איז איז א באמבע געווען אויפן פנים, וויאזוי קענסטו וויסן אויף א קערפער ווער ס'איז וואס? מ'קען גארנישט וויסן. ס'איז דא א, מ'נעמט א הארעלע פון פון, לאמיר זאגן מ'נעמט דעם בראש וואס האט זיך געבראשט צופרי די האר, נעמט מען אזא שטיקעלע הארעלע און מ'נעמט

א ברכה א חסיד, יא עס איז געזאגט געב א ברכה, גיי נאך אויך געב אויך א ברכה, יעדער געט א ברכה, גיב דער א ברכה, איך נעם א ברכה פון יעדן איינעם. א מופת איז אז דו קענסט מיך ברענגען צום אייבערשטן, דאס איז א מופת. איך האב א רבי, דער רבי ברענגט מיך צום אייבערשטן, דער רבי מאכט מיך טראכטן פונעם אייבערשטן, דאס איז א מופת. דאס איז א מופת. איך האלט נישט ביים לערנען, איך האב נישט געלערנט, און ווי ס'זעט יעצט אויס וועל איך נישט לערנען, און איך האב א רבי, איך האב געטראפן א רבי וואס ער מאכט מיך עפענען די גמרא יעדן טאג, שלעפט מיך צו די אייבערשטער, שלעפט מיך צו די תורה, שלעפט מיך צו די צו לערנען א דף גמרא, דאס איז א מופת.

האב איך שוין פארציילט די ערשטע מאל וואס באבע סאלי האט זיך באוויזן פאר מוהראש? כ'האב פארציילט פאר ענק די מעשה? הא? זייער אינטערעסאנט, מוהראש פלעגט נישט שלאפן ביינאכט, מוהראש פלעגט זיך אראפלייגן יעדע פארנאכטס און און צופרי נאכן עלות, מוהראש האט געווארט עלות, געליינט קרישמע, און זיך אראפגעלייגט, און אויך פארנאכטס, אמאל מוהראש לייגט זיך אראפ שלאפן און.

א בריוו וואס מוהראש פארציילט דעם סיפור. מוהראש פרעגט איינער געקלינגען די בעל? יא איינער געקלינגען די בעל. ווער? וואס? ס'האט איינער געקלינגען די בעל איך האב געזאגט ער זאל ווארטן אין בית מדרש מיין מאן שלאפט יעצט. מוהראש גייט אריין אין בית מדרש ער טרעפט דעם איד אזוי ווי אזוי ווי אין חלום אפגעמאלן ער רופט אים אריין אין צימער און די ערשטע מאל יענער קומט מיט א שליחות באבע סאלי האט אים געשיקט עפעס בעטן פון מוהראש דארט פארציילט מען אויך אזעלכע זאכן מענטשן זענען אריין. מענטשן זענען געקומען מיט מיט קראנקע מענטשן מיט וועגעלעך, מיט וויל טשעירס, מ'האט נישט געקענט וואקן, אריין געקומען מיט אים ארויס ארויס געגאנגען וואקעדיגערהייט, פלאי פלאים, געקומען מענטשן מיט מיט מיט מאשינען, אריין געגאנגען צו אים, ער האט געלייגט א ווארט, צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים, דאס איז א מופת, אבער וואס הייסט א מופת וואס איך דארף זוכן א צדיק. א מופת איז איך טראכט נישט פונעם אייבערשטן, און איך היט נישט מיינע אויגן, און איך בין ווייט פון קדושה, און איך האב געטראפן א רבי וואס ער ברעקלט עס אריין אין מיר, און ער ברענגט עס אריין אין מיר צוביסלעך. רבי נחמן טולטשינער, מען פלעגט אים פרעגן, פארצייל עפעס א מופת פון רבי נתן, האסט עפעס א מופת פון רבי נתן? האט ער געזאגט, א מופת? קוק מיך אן, איך בין א מופת? דאס הייסט, איך בין געווען א, איך בין א יתום. א יתום, היינטיגע צייטן א יתום איז זייער זייער ביטער אבער חדר גייט אן, ס'איז א סיסטעם, היינט איז געווארן סיסטעמאטיש, יעדער גייט אין חדר, יעדער גייט אין ישיבה, ביז מען פאלט ארויס, אבער ס'איז כמעט נישט דא אזא זאך אז א מענטש האט נישט קיין שכר לימוד זאל נישט האבן קיין חדר צו שיקן, שוין, אבער אמאליגע צייטן איז נישט געווען קיין סיסטעמאטישע זאך א חדר, די צדיקים האבן נישט געהאט מוסדות. דער רבי האט נישט געהאט א חדר, א ברסלב'ער חדר, יעדער טאטע האט זיך געדינגען א ערליכע מלמד און יענער האט געלערנט מיט די קינדער תורה ויראת שמים. ביסט א יתום, ווער זאל קערן פאר דיך, ווער זאל קוקן אויף דיך? רבי נחמן טולטשינער איז געווען א יתום פון אלס קינד, האט ער נישט געהאט ווער זאל זיך פארנעמען מיט אים, איז ער געווארן, ער האט איינגעשטאנען ביי א פעטער, און דער פעטער זאגט אים איין טאג הער מיך אויס, ווי לאנג וועל איך רחמנות האבן אויף דיר? הייב אויך דו אן ברענגען פרנסה. דו קענסט נישט פלעין דא זיצן און עסן, דו קאסט מיך געלט! זאגט ער, וואס קען איך טון? זאגט ער אים, נעם א צווייג, א גרויסע צווייג, גיי גיי אינדרויסן אין פעלד, נעם א צווייג, נעם צוויי אמפערס וואסער, גיי אינדרויסן ביים ברונעם, ס'איז בחינם, שעפ אריין א אמפער וואסער, גיי קלאפ אויף די טיר און פרעג ווער וויל קויפן וואסער. אזוי פלעגט זיין אמאל, ס'איז נישט געווען יעדער האט געהאט אין די הויז א קראן, א סינק, אזוי ווי אונז מיר קענען זאגן פאר אונזערע אייניקלעך, אונז געדענק מיר ווען מען פלעגט טראגן פאסט. עס גייט זיך ענדיגן ביז אפאר יאר, עס מאכט נישט קיין זאך, קיין שום פשט נישט. שלעפט זיך ארום איינער, קלאפט אריין ביי יעדן היים מיט פאסט, דו האסט נישט וואס צו טון, איך מיין מען קומט דאך צו מיין טעלעפאן, אלע בילס מיט אלע זאכן, עס איז נאך א זאך וואס

אדער ביסט אליינס געגאנגען האסטו געהאט גרויסע טעכטער גרויסע זין האסטו געשיקט שעפן וואסער אז נישט האסטו געווארט אז די וואסער טרעגער זאל קומען האסטו באצאלט אפאר אפאר פיאסטער אפאר פרוטות פלעגט ער זיך ארום שלעפן נחמן טולטשינער פלעגט זיך ארום שלעפן זיין א וואסער טרעגער און ביי אים פלעגט דער פעטער איז געווען א מוקיר רבנן פלעגן קומען צו אים גוטע אידן ר' נתן פלעגט איינשטיין ביי אים איינמאל הערט ער א שיינע שמועס פון ר' נתן ר' נתן זאגט די וועלט ס'איז נישט קיין זאך וואס וואס די וועלט איז נישט און מ'קען עס נישט האבן. וויפיל דו וועסט עס נאכלויפן, ס'איז נישט דא וואס. ס'איז א זאך וואס ס'זעט אויס פון דרויסן גלאנציג גוט, ס'איז נישט קיין זאך וואס מ'קען האבן. תורה תפילה איז יא, ס'איז א זאך וואס בלייבט, ס'בלייבט ביי א מענטש, ס'איז סיפוק פאר א מענטש, און מ'קען עס האבן. און און ער האט אנגעפאנגען אויסהערן דעם רב נתן, ער האט געהערט ווי רב נתן רעדט פון רעדן צום אייבערשטן, ס'האט אים זייער געפאלן. וואו! איינער רעדט שוין זיין שפראך! ער האט געהערט ווי ר' נתן רעדט פון לערנען גרינגע זאכן און אפילו מען פארשטייט נישט זאל מען קודם קודם זאגן די ווערטער, נעם א חומש, זאג חומש, נעם א משניות, זאג זאג משניות, זאג א פרק משניות, טו עפעס מיטן טאג! טו עפעס מיטן טאג! ס'וואקסט אויף דיר שימל! זעסט א בחור גייט אין ישיבה, ער גייט און ער קומט, ער טוט נישט גארנישט! מאשרומס וואקסט אויף אים, שוועמלעך, גארנישט! זיצט, ער גייט צופרי, עטס קומטס, עטס ווייסט נישט ווען מען גייט אין ישיבה, עטס קומטס דא שוין אין צען אזייגער, דארפסט אמאל אויפשטיין זעקס אזייגער, קוק וואס טוט זיך אפ אויף די גאס, מען לויפט, באסעס פארן אין ישיבה, ער גייט און ער קומט אהיים און ער ווייסט נישט פארוואס, זאגט אים רבי נתן נעם א תהלים, זאג אביסל תהלים, היינט אז מען וועט כאפן א בחור זאגן תהלים אין ישיבה, וועט מען אים גלייך חושד זיין אז ער האט עפעס צו טון מיט ברסלב, און מען וועט אים גלייך חוזק מאכן, וואס וועסט זיין א תהלים זאגער?

ביז ביז גארנישט גארנישט טון, פינף שורות גמרא קוועטשן און קוועטשן און קוועטשן און דיך אויפווייזן אז דו פארשטייסט נישט, און דיך נאכאמאל אויפווייזן אז דו האסט געמיינט האסט פארשטאנען. האב איך רחמנות אויף אידישע קינדער. בחורים שרייבן מיר בריוו ווען זיי זאגן תהלים און מען זאגט אביסל תהלים אין ישיבה, שוין שוין א תהלים זאגער, וועסט גיין אונטערקויפן דעם אייבערשטן אזוי מיט די תהלים? אונטערקויפן דעם אייבערשטן מיט די תהלים? יא! יא, אונטערקויפן דעם אייבערשטן מיט די תהלים, דאס וויל איך טון. דאס האט ר' נחמן טולטשינער געהערט פון ר' נתן, מען קען זאגן תהלים. ס'איז די שענסטע זאך, דא אין ישיבה בעט איך אלע בחורים, ווער ווער ס'וויל זיך צושטעלן צו די סדר הישיבה דא אין תפארת התורה היכל הקודש, יעדן טאג זאגט תהלים, מחיה, דער רבי זאגט וואויל איז דעם מענטש, אוי דער רבי זאגט וואויל איז דעם וואס עסט משניות און טרינקט קאפיטלעך תהלים, א לשון פון רבי'ן.

אז מען ברענגט זיי טרינקען, זאגן זיי ניין, יעצט דארף מען תהלים, יעצט דארף מען תהלים. ר' נחמן טולטשינער הערט ווי זיין, ווי ר' נתן, ר' נתן איז נישט געגאנגען אנגעטון ווי א רבי, דאס איז געווען די טענה אויף אים, די רדיפות וואס מען האט געהאט אויף אים, פארוואס טוסטו דיך נישט אן ווי א אדמו"ר, הערסט, ער איז געגאנגען מיט א קאשקעטל, אזוי איז מען געגאנגען דעמאלטס, היינט גייט מען היטן, אבער דעמאלטס, א רבי איז געגאנגען מיט א היט, און די המון עם זענען געגאנגען מיט אזעלכע קעפס, די רוסישע, די, די, די א דייטשיק, האסט אמאל געזען מענטשן פארן פון א נסיעה, מ'טוט זיך אן אזעלכע, מ'וויל פילן ווי די אלטער היים, מ'טוט זיך אן א דייטשיק, ווייס, ווייסט וואס דאס איז ר' מנחם? ר' נתן איז געגאנגען מיט דעם, וואס, פארוואס, די רבי'ס האבן עס נישט געקענט סובל זיין, פארוואס, הייב אן פון פריש, ווער דו אליינס א רבי, איך בין נישט קיין רבי, ס'דא איין רבי. דער רבי איז דער רבי ביז משיח וועט קומען. איך וויל פארציילן פאר יעדן איינעם אז דא איז געווען א רבי. דאס איז געווען די גאנצע טענה וואס מען האט געהאט אויף רבי נתן. איז ער געזיצן דארט אין ביי דעם פעטער אינדערהיים און גערעדט פון פשוטע זאכן, אזעלכע שיינע זאכן וואס יעדער קען נאכמאכן. זיי דיך מחיה מיט די מצוות וואס דו טוסט. האסט אנגעטון תפילין? אה מחיה איך האב אנגעטון תפילין. אה מחיה איך האב אנגעטון תפילין. קען דורכגיין א טאג, צוויי, דריי, א וואך, א בחור טוט נישט אן קיין תפילין, א אינגערמאן טוט נישט אן קיין תפילין. דו מיינסט ווייל ער וויל זיין שלעכט?

איך גלייב אינעם אייבערשטן, איך האב א מזוזה אויפן טיר. איך האב דיר פארציילט איך האב דא געהאט איינער וואס נעבעך ער איז נישט שולדיג, איך בין אלעס תולה אין, אלעס איז נעבעך אין די עלטערן, די עלטערן האבן זיך אזוי געריסן אין שטוב, וואס די קינדער וואס קומען פון א שטוב וואס וואס די עלטערן רייסן זיך, שוואכע טשענסעס אז די קינדער זאלן זאלן אויסוואקסן איך האב א בחור דא און האב איך זיך באפריינדעט מיט א מיט א שוין ביז זיי האבן שוין חתונה געהאט שוין פרעג איך אים אפשר קען איך קומען קלאפן א מזוזה אויף דיין טיר לאמיך קומען קלאפן א מזוזה אויף דיין טיר פאר צדדי שמירה.

יעדע זאך קען מען צעטיילן, יא מ'קען אים מאכן ווי דו מאכסט א אטאם, דו מאכסט עס, דאס קען מען נישט טוישן, א איד איז א איד, וועסט האלטן תורה און מצוות וועט ער גוט זיין, אז נישט וועסטו מען שמייסן שטיקער פון דיר, ניין ניין איך פיר מיך חסידיש, לייג נישט ארויף אויף מיר גארנישט, רעספעקט מיך איך רעספעקט דיך, קענסט די ליבערל ווארט, איך רעספעקט דיך דו רעספעקט דיך, סופארט, ווילסט מיך סופארטן, זאג איך אים לייג א מזוזה, איך קויף עס. ווען דאס מיר זאגן כשר ס'איז מיר זייער שווער צו היטן ווייל ווי גיי איך קויפן און די כשר'ע עסן קאסט טייער איז אויך נישט קיין תירוץ איז אויך נישט קיין תירוץ און ווען דאס מיר קומען זאגן אז שבת קענסטו נישט היטן ווייל אנדערש וועסטו נישט האבן קיין דזשאב אויך נישט קיין תירוץ לייג א מזוזה אויפן טיר. איך פרעג מיין ווייב, מיין ווייב מיין ווייב וויל נישט. שוין איז רחמנות אויב א מענטש לייגט כאטשיג א מזוזה אויפן טיר, שטייט אין זוהר הקדוש וכתבתם על מזוזות, מזוזות איז די אותיות זז מוות, ס'פושט אוועק טויט. יעצט קענסט די מעשה מיט אונקלוס? קענסט די מעשה מיט אונקלוס הגר מיט די מזוזה ער איז אנטלאפן פון פאלאץ און מ'האט געשיקט מ'האט געשיקט די מיליטער די פאליס מ'זאל אים גיין צוריקברענגען און מיט דעם די גאנצע די גאנצע פאליציי וואס זענען געקומען האט יעדן איינעם געמאכט אידן, האט יעדעם מגייער געווען, יעדעם ביז דער קייזער האט געזאגט מען גייט אריבער צו אים, מען טאר נישט רעדן, מען טאר נישט רעדן מיט אים ווייל ער קען ענק פארכאפן. שוין איז ער געגאנגען, מען האט אים גלייך געבינדן הענט און פיס, און מען טראגט אים ארויס פון שטוב, האט ער געבעטן מען זאל אים אויפבינדן די הענט ווייל ער וויל געבן א קיש די מזוזה. זיי האבן זיך נישט געכאפט אז זיי האבן אנגעפאנגען רעדן מיט אים, פרעגן זיי וואס איז דאס? זאגט ער דאס ביי אונז איז אנדערש ווי אין די גאנצע וועלט, די גאנצע וועלט די מלך זיצט אין די שטוב און מען שטעלט אינדרויסן די שומר, ביים אייבערשטן איז אנדערש, דער אייבערשטער זאגט אידישע קינדער עץ גייטס אריין אין די הויז, מאן און ווייב וואוינטס אין די שטוב, און דער אייבערשטער שטייט אינדרויסן ביים טיר כביכול אויפן מזוזה און ער וואטשט. אה זענען זיי אלע געווארן איבערגערעדט, זיך ווייטער אלע מגייר געווען. דאס האט ער זיי פארציילט, קוק אן, קוק אן דער אייבערשטער, לייג מיך אינדרויסן פון טיר, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, און איך געב אכטונג אויף דיר, און יעדע מאל דו גייסט אריבער די מזוזה, גיב דיך א דערמאן פונעם אייבערשטן, גיב דיך א דערמאן פונעם אייבערשטן, גיב א קוש. און אז דו קענסט נאך ארויסזאגן עפעס א קליינע ווארט, מוהרא"ש האט אונז אויסגעלערנט פון די, איך טו עס אלע יארן שוין, ברוך השם, עס איז שוין געווארן א א נעיטשער, צופרי איך גיי ארויס פון מיין הויז, הייליגער באשעפער ברענג מיך צוריק אהיים בשלום, מיין ווייב, מיינע קינדער, איך האב נאך א עלעוועיטער אויך, און איך גיי צופרי דארט, איך ווארט אז די עלעוועיטער זאל ארויפקומען, בעט איך הייליגער באשעפער העלף מיר צוריקקומען בשלום, אלע מיינע קינדער, קום אן אהיים ביינאכט. שכוח הייליגער באשעפער האסט מיך צוריק אהיים געברענגט בשלום מיט מיינע קינדער. געוואוין זיך דאס צו. דארפסט אריין גיין אין א אפיס, א אינטערוויו פאר א דזשאב. וואס? ס'איז דאך אלץ אייבערשטער. דער אייבערשטער געבט א שמיר ארויף אביסל חן, ער נעמט דיך, ער מאכט דיך פאר די גרעסטע מענעדזשער אין די. פאר גארנישט און פאר נישט. ס'האט גארנישט מיט די קלוגשאפט, מיט די לא לחכמים לחם. הייליגער באשעפער, איך זאל נושא חן זיין, איך זאל האבן פרנסה. קומט אריין. וואס טויגסטו? איך טויג אויף גארנישט. וואס מאכסטו? און ער נעמט אים אויף, און ער איז שוין דער דער העד אוו די העד אוו די העד אוו די העד, און ער געט אים וויקעישן און ער געט אים, פארוואס? האט דער אייבערשטער אראפגעשמירט אביסעלע חן, ער האט געבעטן דעם אייבערשטן אביסל חן. גייסט אויף א שאו היינט נאכט? יא? אמן. גייסט אויף שאו היינט נאכט, יא? דער אייבישטער זאל העלפן היינט נאכט, אלע צוזאמען, אלע אלע אלע גייט, מארגן צופרי קום צוריק, איך בלייב דא מיט שפיל דוד, מיט עלי, מיט די פאר יונגעלעך, מיט חיים שייער, שיין, חיים שיער, מען איז מסכים? קענסט אוועק שטעלן איינער וואס ער וועט זיך שמירן מיט מיט מיט אלע סארטן שמיר, עס וועט דיר גארנישט העלפן, ער זייט זיך אן שמיר, עס וועט דיר גארנישט העלפן, הייליגער באשעפער לייג ארויף אביסעלע חן. א ביסל אייבישטער, אייבישטער אביסל חן, קומסט אריין, אלע טעמים, אלע טעמים, און די זעלבע זאך נאך די חתונה, שוין חתונה געהאט מאטי, און איז שוין אזוי גוט, און אלעס פיין און וואויל, קומט אהיים גארנישט, וימש חושך, מען קען טאפן די חושך, אין מצרים שטייט וימש חושך, מען קען טאפן אין די לופט אז ס'איז גארנישט דא. בעט הייליגער באשעפער זאל זיין אביסל חן אויף מיר אביסל חן אויף איר, זאלן מיר זיך ליב האבן, שוין, זאל זיין אביסל לעכטיג עפעס אזא געשמאקייט זאל זיין, גוט, געשמאק, באטעמט, אה, קומט אהיים אלעס א מחיה, נו, פרוביר עס אויס, ווי דו גייסט, די מזוזה, מיין סוד איז די מזוזה, גייסט אריין אין א בית מדרש, גייסט אריין דארפסט עפעס ערלעדיגן, דארפסט טרעפן איינעם, הייליגער באשעפער העלף מיך, קום מיט מיך, הייליגער באשעפער קום מיט מיך, הייליגער באשעפער עמוד על ימיני וסמכני, הייליגער באשעפער וואטש מיך, הייליגער באשעפער זיי מיט מיך, הייליגער באשעפער בארואיג מיך, איך בעט דעם אייבערשטן, און ר' נחמן טולטשינער הערט אזעלכע שיינע דיבורים האט עס קיינמאל נישט געהערט, ער האט אלץ געהערט תורות, תורות לאקשן, וואס איז פשט פון די, א בחינה אין. ס'שטימט, ס'שטימט אזוי גוט דער פסוק, אבער איך האב נישט קיין וועג, איך ווייס נישט, איך בין א אויסגעלאשענער מענטש. איז דא רב נתן רעדט אזוי פון תכלית, רב נתן רעדט פון אריינכאפן גוטע זאכן, ער האט זיך אנגעפאנגען צוטשעפענען צו רב נתן. ער האט אנגעפאנגען נאכוואקן רב נתן. רב נתן זעהט דא איז דא סחורה, ווייל מען קוקט נישט אויף א גוטע קאפ, מען קוקט נישט אויף א געריבענער, ס'דא איינער וואס איז א געריבענער, איך בין נישט אזוי געריבן, וואס טו איך? און אמאל זאגט מען וואס זאל איך טון ס'איז בושות מיט די חתונה געהאט און זאגט מען מיין שווער'ס פעמילי זענען ווי זאגט מען עס סנייפערס שארף שיסערס נו ווי הייסט עס א סנייפער ווייסט מיט א בלינק מיט די אויג זיי רעדן אזעלכע זיי רעדן ווערטער דזשאוקס און פארט און איך זיץ ווי א יוקל ביים טיש און איך פרעג אלץ מיין ווייב מיין ווייב ווערט נישט הייבט אן צו ווערן נערוועז פון מיר פארוואס איך כאפ נישט אזוי שנעל עס גייט אלץ אזוי מען לאכט נאך פאר איך קען אפילו כאפן אז עפעס איז געווען דא זאג איך ס'איז גארנישט ס'איז גארנישט דאס איז נישט דאס איז נישט די פלאץ וואס א מענטש דארף צילן צוקומען איך בין אזוי שארף איך קען כאפן אויף א ווינק א בלינק מיט די אויג א בלינק א קוק מיט די אויג און אלעס איז שוין מסודר די שלימות איז תמימות תמימות איז אויך גוט אז מען קען אז מען קען זיין אביסל א גריבענער דאס איז פיין אבער תמימות תמימות די די מלך האט געזאגט פארן תם wow איך זעה אז דו ביסט א חכם מחוכם מיט א תם די די בלענד דאס איז עפעס מוראדיג דאס איז עפעס מוראדיג צו קענען זיין שארף און אויך איך בין א תמים תמים גיי צום אייבערשטן. א אפנים רב נתן האט זייער געפאלן דעם דעם יונגעלע נחמן וואסער טרעגער און האט אים אנגעפאנגען זאגן זיי נישט קיין בטלן לערן יעדן טאג אביסל חומש זיי נישט קיין בטלן קויף דיר א קליינע משניות און ווען דו קענסט אביסל משניות זאג אביסל משניות זאג זיי נישט קיין בטלן נעם א גמרא הייב אן לערנען גמרא זאג די ווערטער פון די גמרא. סיפורי צדיקים, קענסט ליינען מעשה'ס פון צדיקים? צדיק! העלאו! קענסט ליינען מעשה'ס פון צדיקים? ליין מעשה'ס פון צדיקים! קענסט קענסט ליינען די בדרכי אבותינו? די די מעשה'ס פון פון פון חזל? נו, נישט דאס איז איין יאנק אויף אידיש! ביז ר' נחמן איז געווארן, ר' נחמן וואסערטרעגער איז געווארן ר' נחמן טולטשינער! דעמאלטס איז נאך נישט געווען קיין לעצטע נעמען, מ'האט גערופן אויף די נאמען פונעם שטעטעלע, טילטשין, רבי נחמן טילטשינער, מ'האט אים געפרעגט, האסט עפעס א מופת פון דיין רבי? זאגט ער, א מופת בין איך, פון נחמן וואסער טרעגער איז געווארן רבי נחמן טילטשינער, עד כדי כך אז רבי נתן האט געזאגט פאר זיין הסתלקות, מ'האט אים געפרעגט ווער זאל ווייטער דרייען דעם רעדל? ער זאל ווייטער פירן, דער וואס טראגט ארויס די מיסט, דער וואס לעבט, רבי נחמן טולטשינער פלעגט באדינען רבי נתן, ער האט אים געטריי באדינט ארויסצוטראגן די מיסט, די גארביטש, זעט מען פון דעם וואס הייסט א מופת, וואס הייסט א מופת, איך האב געהאט, איך האב נישט געהאט קיין קינדער, און איך ווייס, אלע צוזאמען האבן, ס'איז יעדעמ'ס מופת צוזאמען, איך קען עפעס ווייזן, עס איז ווען דא א די ען עי טעסט אויף דעם, מען קען עס פונקטליך צושטעלן וועמענ'ס מופת איז מיין שידוך, וועמענ'ס מופת איז מיינע מיינע קינדער, וועמענ'ס מופת איז מיין אז איך בין געווארן געזונט, וואס איז א מופת ר' יאסל? א מענטש ער ליגט וואו ער ליגט און ער טרעפט א רבי און דער רבי כאפט אים אן און שלעפט אים ארויס ביי די פאות פון שאול תחתית שלעפט אים צום אייבערשטן שלעפט אים צום אייבערשטן אוי איך האב געענדיגט אמאל חומש איך קען משניות בבלי איך זאל בענקען צום אייבערשטן איך זאל טראכטן פונעם אייבערשטן איך זאל זיך

צוויי מענטשן שושקען זיך, וואס איז א רעבע? ס'איז אלץ נארישקייט? אלץ נארישקייט? איז דא זילבערווארג אויפן טיש? אלץ נארישקייט? נאכאמאל אז די רעבע קען דיר העלפן נישט משנה וואס ליגט אויפן טיש, ס'קען ליגן זילבער ס'קען ליגן גאלד ס'קען ליגן פעיפער פלעסטיק קאפ ס'נישט קיין חילוק וואס איז די רעבע די געדאנק פון א רעבע איז איך זוך א רעבע וואס קען מיך מאכן לערנען און דאווענען.

קענסט עס נישט משיג זיין ווי לאנג אונז גיימיר נישט זיין אליינס עלטערע אידן דעמאלס וועט מען אנהייבן טראכטן און זעהן ווי די יונגע דור עט זיך חוצפענען צו אונז, קענסט דיך פארשטעלן וואס גייט זיין אין ת ת? קענסט דיך פארשטעלן וואס גייט זיין ת ת? משיח זאל אוודאי שנעל קומען אבער דו ווייסט יעצט איז תש תשפ ד, באלד קומט תש צדיק, באלד קומט תש צדיק ט, ת ת א, טראכטן ווי אזוי די יוגנט וועט אויסקוקן.

אקעי ס'איז נישט מען איז נישט מקפיד צו מאכן טייט אבער מ'נישט מקפיד איז נישט אויך שוין ס'גוט מ'לעבט מיט שוין אנדערע השגות און וויאזוי וועט זיין די יונגע דור מיט אונז וויאזוי מ'זיך חוצפה'נען צו אונז וויאזוי מ'קוקן אויף אונז הא וויאזוי מ'דארפן טון א השגה וואס הייסט א טאטע מיט א מאמע וויאזוי מ'דארף רעדן צו א טאטע מיט א מאמע טוה זיך נישט טענה'ן מיט א טאטע מיט א מאמע טוה נישט טענה'ן מיט א טאטע מאמע. ביסט אנטלאפן פון שטוב ביסט געקומען דא אין וויליאמסבורג שלאפן, אבער אז סקומט אויס אהיימצוגיין אויף א שבת, און און צו העלפן אינדערהיים אראפטראגן די גארביטש, מאכן אפשיילן א קוגל, העלפן א מאמע אראפאקן פון טיש, מאכן דעם טיש, א מחיה מ'קען העלפן א מאמע. א א לויף אוועק פון דערהיים און ס'איז אלעס פיין שלום על ישראל. העלפן א טאטע, העלפן א מאמע, דאס איז דאך אזא הייליגע מצוה, ווער לערנט מיך דאס אויס? אה, דאס איז א מופת פון מיין רבי, דאס איז א מופת פון די רבי, איך, איך מיין טאטע, פלעג רעדן צו מיין טאטע וויאזוי איך פלעג מיך אויפפירן צו מיין טאטע, איך האב געטראפן די רבי, און די רבי האט מיר געגעבן אביסעלע שכל וויאזוי צו רעדן צו א טאטע מאמע, אכטונג געבן אויף א טאטע מאמע'ס כבוד, נישט טענה'ן מיט א טאטע מאמע, א טאטע האלט אנדערש פון דיר? גארנישט. טענה נישט, טענה נישט. אבער מיין ראש ישיבה האט געזאגט. וואס הייסט מיין ראש ישיבה האט געזאגט? ער איז נישט אינטערסירט צו הערן פון די ראש ישיבה גארנישט. הער אויס. הער אויס. ער איז נישט אינטערסירט צו הערן פון די ראש ישיבה גארנישט. און הייסט אים שעצן אלע זיינע מנהגים מיט אלע זיינע אלעס וואס ער טוט מיט די גרעסטע מאס דרך ארץ. א מאמע, מען קען העלפן א מאמע גיין עפעס איינקויפן, האסט א טעלעפאן, דו ביסט סייווי אויף,, האסט דאך נישט וואס צו טון ביינאכט, שוין דורכגעליינט אלע צעטלעך פון אלע קהילות, אלע צעטלעך, פרעג מאמע דו דארפסט עפעס פון גאס, פרעג, פאר דו קומסט אהיים, נישט ער קומט אהיים, וואס איז דא היינט פאר נאכטמאל? נישט דא דאס? בלאז.

פיץ ארויס פון דא! אזוי רעדט מען צו א מאמע? כ'האב דיר דאך געזאגט אז מ'זאל עס קויפן, כ'האב דיר דאך געהייסן עס אויפפיקן! פיץ ארויס פון דא! כ'קען אויך די שפראך, די בחורים שפראך. גיי גיי שוין, גיי! אזוי רעדט מען צו א מאמע? מיט די גרעסטע דרך ארץ רעדן צו טאטע מאמע. אוי איך האב געטראפן א רבי וואס געבט מיך שכל, דאס איז א מופת, דאס איז א מופת, דעם דארף איך נישט קיין DNA טעסט צו וויסן ווי די מופת קומט, פארשטייסט? ווייל אנדערע אנדערע די רעדסט דאך נישט פון דעם, און דער א ברכה א ברכה נעם איך פון יעדן איינעם, יעדעם איינעם, ווי איך זע א ערליך איד וועל איך אים בעטן א ברכה פאר שידוך, ווי איך זע א ערליך איד וועל איך אים בעטן א ברכה פאר גוטע קינדער, ווי איך זע א ערליך איד דארך אים בעטן ברכות און ישועות, אבער זיך טוישן מיין וועג פון טראכטן, איך זאל טראכטן פון תכלית. דו ווייסט איין טאג איין טאג גייט מען אונז נעמען און מען גייט אונז אויסטוהן און מען גייט אויפגראבן א גרוב און מען גייט אונז אוועקפאקן דארט, דו גלייבסט אין דעם? דו ווייסט אין דעם? דו טראכסט אמאל פון דעם? רעד נישט פון דעם פליז ראש ישיבה, רעד פון שלום בית דאס איז א זייער שיינע זאכן, רעד נישט פון, דו ווייסט איין טאג גייען מיר דארפן איבערלאזן דא אלעס, אלע סוועדערס, די שליסל האלטער, די ריטשארדזשער, די וואלעט, די בערזל, אלעס לאזט מען דא. קיינער גייט עס אפילו נישט דארפן, ווייל קיינער דארף נישט יענעמ'ס בערזל, יענעמ'ס קיטשעין, אלעס גייט מען ארויס, אלעס גייט אין גארביטש. מען פאקט אוועק די מענטש אין א דייפער, וואס הייסט א דייפער? אין לשון קודש איז עס תכריכים, אין אידיש איז עס א גרויסע ווייסע ליילעך, מען לייגט אראפ, און וואס? און גארנישט. און וואס האב איך מיטגענומען? מיין תפילין יעדן טאג, מיין ציצית, מיין קישן די מזוזה, מיין חומש, מיין משניות, מיין דיבורים צום אייבערשטן, דאס קען איך ווייטער טון דארט, דער רבי האט געזאגט ס'איז נישטא קיין חילוק פון די וועלט און און און און דער רבי זאגט ס'איז נישט קיין חילוק פון דא און דארט האט דער רבי געוויזן, נישטא קיין חילוק פון דא און דארט, איין חילוק איז דא דא און דארט, דא קען מען גיין און קומען, דארט איז מען אויף איין פלאץ, דארט ביסטו אזוי ווי דו בלייבסט שטעקן אין איין פלאץ, די מויל ארבעט ווייטער.

ס'איז געווען אמאל א אינטערעסאנטע מעשה, רבי נתן האט געהאט א חבר האט געהייסן רבי ליפא, קענסט די מעשה מיט רבי ליפא? ער האט מקרב געווען רבי נתן צום רעבין, רבי נתן האט געוואוינט אין נעמרוב, און דארט איז געווען א איד רבי ליפא, א שיינע בעל בתישע איד, און רבי נתן האט געזען אויף אים אז ער האט עפעס א חיות אין זיך, עפעס א לעבן, אזא געשמאק, זיין דאווען איז געווען עפעס זייער, רבי נתן פרעגט אים, זאג מיר וואו דרייסטו זיך? האט ער אים פארציילט דא נישט ווייט אין ברסלב איז דא א אייניקל פון בעל שם טוב ער האט מקרב געווען ר' נתן, שפעטער איז געווען עפעס א מעשה ער האט זיך באליידיגט עפעס זיך באליידיגט פון רעבן, דער רבי האט עפעס געזאגט דער רבי האט זיך א חוזק געמאכט פון געלט און ער האט פארשטאנען אז דער רבי מיינט אים און דער רבי האט אים טאקע געמיינט אבער דער רבי האט נישט גערעדט מיט קיין נעמען. דער רבי האט גערעדט ביי א שבת שלש סעודות געלט געלט געלט געלט געלט לאכט צו א מענטש און צום סוף הרג'ט עס די מענטש וכך הוה אזוי האט טאקע געווען אבער ער האט זיך באליידיגט און מער נישט געקומען אמאל טרעפט אים רבי נתן און רבי נתן פרעגט אים ליפא ווי ביסטו פארוואס ביסטו אוועק געגאנגען פון רעבן דער רבי האט מיך באליידיגט. זאגט ער פון אזא רבי גייט מען אוועק אפילו די רבי זאל נעמען א קלאץ א בעיסבאל בעט א דראנג און האקן אויף מיך האקן אויף מיין קאפ וואלט איך נישט וואלט איך נישט אוועק געגאנגען פון אזא רבי א רבי וואס ברענגט מיך צו די אייבישטער א רבי וואס לערנט מיך אויס אפילו איך בין אראפגעפאלן נאכאמאל קען איך נאכאמאל צוריק קומען צום אייבישטן דו ווייסט דו ווייסט דא מענטשן דרייען זיך ארום מיט ווייסע בערד און זיי ווייסן נישט אז מען קען נאכאמאל איך קען נאכאמאל זאגן איי'ם סארי אייבישטער.

ווער לערנט מיך דאס? כ'האב געטראפן א רבי וואס לערנט מיך דאס, וועל איך אפלאזן אזא רבי? ווי גליקליך זעמער אונז, דארף מען דאנקען דעם אייבערשטן, גליקליך גליקליך אז אונז האמיר א רבי. גליקליך גליקליך אז איך האב א רבי וואס לערנט מיך דאס אויס. גיי ארויס אינדרויסן און פרעג א מענטש, דו ווייסט אזא זאך ווי מען קען רעדן צום אייבערשטן? ווייסט שוין אזא זאך ווי מען קען רעדן צום אייבערשטן? יא, ס'דא געוויסע צייטן. סאיז דא מענטשן סאיז דא משפחה וואס קאלן ביי אונז אינדערהיים מ'קאלט מיין ווייב פרעגן דו גייסט באקן חלות די וואך? קענסט אפשר נעמען די און די נאמען? מ'זאל אינזין האבן ביי הפרשת חלה? קענסט קענסט אפשר אונז אינזין האבן די און די נאמען בשעת דו צינדסט לעכט? און די רש"י זאגט אז וינחם יצחק אחרי אמו, יצחק האט זיך געטרייסט ווייל רבקה האט חתונה געהאט מיט אים, האט ער אנגעפאנגען צוריק באקומען די געפיל אז א גאנצע וואך ברענט די לעכט מען קען א גאנצע וואך רעדן צום אייבערשטן, אזוי ווען א מענטש איז אזוי אקעי ביי פרייטאג צונאכטס ווען מען צינדט לעכט דעמאלטס גיי איך בעטן דעם אייבערשטן אבער א גאנצע וואך איך מוז ווארטן ביז נעקסטע וואך, א גאנצע וואך ברענט די לעכט א גאנצע וואך קענסטו רעדן צום אייבערשטן, חלה ווען גייסטו דו גייסט אפשיידן חלה מארגן? דו קענסט מיך אינזין האבן די נאמען? איך קען דיר יעצט אויכעט זאגן די נאמען, א גאנצע וואך איז דא טייג אינעם שיסל.

כ'וויל, איך בעט דעם אייבערשטן ווען, יעדן טאג, איך בעט דעם אייבערשטן איך זאל קענען זיין דער ריכטיגער שליח, אבער דו ביסט, דו קוקסט ארויס אזוי ווי איך וועל דיר העלפן, איך קען העלפן, וויי פאר א מענטש וואס טראכט אז א בשר ודם קען אים העלפן, וויי פאר א מענטש וואס פארלאזט זיך אויף א בשר ודם, איך קען דיר העלפן מיט א שידוך אהרן יאסל, גיי נאך ישיבה, כאפ א שפאציר, כאפ א שפאציר, נישט אין שמוציגע פלעצער, נישט אין פלעצער וואס. ליידיגע גאס דא, א אידישע גאס ליידיג, רבונו של עולם. קוקסט ארויף אויפן הימל, אפשר ביינאכט איז זעט מען נישט די הימל, אבער דער רבי זאגט אין ספר המידות ווען א מענטש האט דינים זאל ער קוקן אויף די הימל נאכאמאל און נאכאמאל, אלע דינים וועלן אוועק גיין. אלע דינים וועלן אוועק גיין. אינטערעסאנטע זאך, איך פלעג אלץ משמש זיין מיין זיידע, איך האב אים אלץ געמאכט די שטוב, איך האב אלץ צוגעמאכט די ווינדאו שעיד. און יעדע מאל נאכן יעדן טאג האב איך פון פריש געדארפט אזוי אלעס צוריק אויפן מאכן ביז ער זאגט מיר איין טאג מאך נישט צו מאך נישט צו מען האט נישט געקענט זעהן פון זיין פלאץ האט מען נישט געקענט זעהן די גאס מען האט נאר געקענט זעהן הימל נו סתם האט ער געוואלט אביסל קוקן אזוי בשעת לערנען האט א פענסטער האט מען געקענט זעהן נישט געקענט זעהן די גאס נישט געשטאנען האט מען געדארפט אראפבייגן נישט ווען אלס מאך נישט צו לאז אויפן די טיר לאז אויפן מאך נישט צו די ווינדאו ש.

כ'האב שוין געבעטן, כ'האלט שוין נאכדעם. מאך איך נאך א תפילה פאר א שידוך. און ווילאנג מ'ברענגט ווילאנג מ'ברענגט דיין שידוך זאלסטו ווייטער זאגן משניות, האסט געמאכט א סיום היינט? ווער האט געמאכט א סיום היינט? ווער האט מיר געקומען זאגן סיום היינט נעכטן? כ'האב פארגעסן אויסרופן.

די, דוד נאכטע? ביז דו'סט טרעפן דיין שידוך, זאג משניות, אהרן יאסל, איך ווארט אויף א סיום. עס גייט נישט מסכת שקלים, אבער סיום אין משניות. אינטערעסאנטע זאך מוהרא"ש שרייבט משניות דאס איז סטיל וואל פאר די נשמה. סטיל וואל דאס איז אזא סארט מאטריאל, דו קענסט דיך נישט א עצה געבן, מ'האט א פארשמירטע טאפ, און ס'איז געווארן צוגעקלעבט צו דעם בונדלעך, אדער צוויבל, ס'גייט נישט אראפ, מיט א מעסער קען מען נישט קראצן ווייל די טאפ וועט ווערן צוקראצט, סטיל וואל, סטיל וואל דאס מאכט דעם טאפ צוריק ניי, דאס איז משניות, מוהרא"ש שרייבט אין אשר בנחל דאס איז משניות, א מענטש קוקט אויף עבירות, א מענטש טוט רחמנא ליצלן נישט גוטע זאכן די נשמה ווערט אים פארשמירט, נעמט ער סטיל וואל נעמט ער משניות און ער זאגט משניות, נאך א פרק משניות נאך א פרק, עס הייסט נישט געלערנט, באלד וועסטו טרעפן די גוטע ברסלב'ע אידן.

א מופת, ער האט געזען אפען אז, ער האט געזען אפען אז, איך ווייס נישט, איך בין נישט פרייליך. העלף מיך, געב מיך אן עצה, געב מיך אן עצה. מאך מיך אנגרייטן נעגל וואסער, מאך מיך, מאך מיך ליינען קרישמע, בעט דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, לאז מיך אנגרייטן נעגל וואסער. דו ווייסט אז דו וועסט דיך אנגרייטן נעגל וואסער, דו וועסט אפגיסן נעגל וואסער צופרי, די גאנצע טאג וועט דיר גיין אנדערש. דאס איז פאר יעדן איינעם, מקטן ועד גדול, מ'טאר נישט, מ'גייט נישט שלאפן אן נעגל וואסער, קראץ נישט דיין האר, מ'ווערט טמא, רייב אפ דיין הענט, מ'דארף לערנען בקדושה ובטהרה, קראץ נישט די האר, לאז אפ די האר. הייליגער באשעפער העלף אונז אנגרייטן נעגל וואסער, ס'נעמט דריי סעקונדעס, פינף סעקונדעס, צען סעקונדעס, גרייט אן נעבן דיין בעט א א נעגל וואסער. איך האב מיך מחיה געווען, אלץ זומער איך פלעג אריינגיין אין די אין די באנקס, אין די באנגעלאוס קוקן די בחורים, א בחור מיט א נעגל וואסער, האב איך געוואוסט שוין, ער איז פון מיינע. האט מיך אונטערגעקויפט, געווען בחורים וואס האבן עס ספעשל געטון אבער עס איז געלונגען. איך קען פארשטיין מ'זאל מיך אויספאפן. דו לייג א נעגל וואסער פאפ מיך אויס. ביז דערווייל ווערסטו אויסגעפאפט, דו ווערסט א ערליכע איד. ער האט עס געמאכט פאר די ראש ישיבה, די ראש ישיבה זאל מיינען, נעפ, קודם ליגט א נעגל וואסער נעבן דיר. אז ס'איז דא א נעגל וואסער נעבן די בעט, להכעיס זיך נישט אפגיסן, נישט דא אזא זאך, ער וועט זיך אפגיסן. שוין. געווען בחורים וואס פלעגן קומען הערן די ראש ישיבה שרייען ביינאכט, ס'ווייסט זיך געווען.

האסט א נעגל וואסער שוין נעבן דיין בעט מיט א קרישמע ליינען? שוין, ביסטו שוין א ערליכע איד. קרישמע ליינען מיט א נעגל וואסער, ערליכע איד. דו קוקסט אים אן אז עס פעלט אים עפעס, יא? פארוואס דער האט א שווארצע העמד? ענפער מיר, זאג מיר קלאר דיין מהלך המחשבה וויאזוי ס'לויפט. ניין, מסתם איז ער א שוואכער בחור. ער האט א קרישמע ליינען און ער האט נעגל וואסער. דאס איז אן ערליכע איד. דוד משה האסט א נעגל וואסער נעבן דיין בעט? דאס שוין ביסט פון מיינע, ביסט פון מיין קרו. יא, ביסט אנגעטון אזא סוועדער, ביסט אנגעטון מיט א מיט א מיט א קאפוטשיק, דאס הייסט א הודי. דאס איז נישט משנה, דאס איז נישט משנה. וויאזוי וויאזוי ס'איז קאמפארטעבל, וויאזוי ס'איז קאמפארטעבל. נעגל וואסער מיט קרישמע ליינען. נו, דאס איז א רעבע, קען מיך ברענגען נעגל וואסער, ער קען מיך מאכן ליינען קרישמע פאר איך גיי שלאפן, כ'בין אזוי צובראכן, איך זאל זאגן שמע יש, ליג אין בעט, קענסט ליגן אין בעט, שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, שמע ישראל, כ'גיי פרובירן נאך איין מאל. ס'גייט נישט. זינגען צום אייבערשטן שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, איך גלייב אז ס'איז דא א באשעפער, און דער רבי זאגט בזכות דעם וואס מ'ליינט קרישמע, מ'חדר'ט אמונה, פון דעם אליינס ווערט מען א גרויסער צדיק א ערליכע איד, מעריב און טאנצן.